סדר ברכות, דער סדר פון מוסף פון ראש השנה, ביי יעדן יום טוב, שבת און יום טוב, איז דאך מיר רופן עס אן שמונה עשרה, שמונה עשרה מיינט מען אכצן ברכות, אין א וואכעדיגן טאג איז דאך דא ווען מען זאגט ניינצן, אבער אין שטענדיג איז דא נאר זיבן ברכות, ווי אזוי די דריי ערשטע ברכות פון די וואכן, די ערשטע ברכה ווערט אנגערופן אבות, ווייל ס'ענדיגט זיך מיט מגן אברהם, די צווייטע ברכה הייסט גבורות, אתה גיבור, און די דריטע ברכה הייסט קדושת השם, הקל הקדוש. און אחוץ דעם איז אויך דא די לעצטע דריי ברכות, די לעצטע דריי ברכות זענען עבודה, רצה, און הודאה און מודים, און שים שלום וואס ווערט אנגערופן ברכת כהנים, און אינמיטן איז דא נאך א ברכה, די מיטלסטע ברכה ווערט אנגערופן קדושת היום, דאס וואס מען זאגט די פאסירונג וואס האט פאסירט דעם טאג, איז קדושת השם, דאס זאגט מען דאך אלע טאג, דאס איז די ברכה קל הקדוש, יום טוב זאגט מען קדושת היום, מוסף ראש השנה איז אנדערש פון אנדערע מוספים, שטענדיג איז דאך דא זיבן ברכות, ביי מוסף ראש השנה איז דא ניין ברכות, די דריי ערשטע וואכעדיגע, וואס מען זאגט יעדן טאג און די דריי לעצטע, און א חוץ דעם איז דא א ברכה מלכיות וואס ענדיגט זיך אז דער אייבישטער איז דער מלך אויף דער וועלט, און סווערט דארט דערמאנט פסוקים וואס דארט ווערט דערמאנט אז דער אייבישטער דער מלך פון דער וועלט, און זכרונות, פסוקים וואס ווערט דערמאנט גוטע זכרונות פון אייבישטן, און שופרות. אין סדר ברכות, וויאזוי דער סדר פון ברכות אין מוסף ראש השנה, אומר מען זאגט אבות, די ערשטע ברכה, אבות, און גבורות, און די ברכה אתה גיבור, און קדושת השם, און די ברכה קל הקדוש, וכולל מלכיות עמהם, די מלכיות זאגט מען צוזאמען מיט דער דריטער ברכה מיט קדושת השם, ואינו תוקע, ביי מלכיות טוט מען נישט בלאזן קיין שופר, קד נאכער זאגט מען א ברכה קדושת היום, וועגן די קדושה פון ראש השנה, ותוקע, און מען בלאזט שופר, זכרונות, ותוקע, שופרות, ותוקע, קומט אויס א ביי מלכיות טוט מען נישט בלאזן, נאר מען טוט נאר בלאזן ביי קדושת היום און ביי זכרונות און ביי שופרות, ואומר עבודה, נאכער זאגט מען רצה, והודאה און מודים, וברכת כהנים און די ברכה פון כהנים שים שלום, דברי רבי יוחנן בן נורי, אזוי לערנט רבי יוחנן בן נורי, אמר לו רבי עקיבא, האט רבי עקיבא צו אים געפרעגט, אם אינו תוקע למלכיות, אויב ער טוט נישט בלאזן ביי מלכיות, למה הוא מזכיר, פארוואס דארף ער דערמאנען, ווי די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין, אזויפיל ביי מלכיות אזויפיל פסוקים ווי ביי זכרונות ביי שופרות, אלא רבי עקיבא קריגט און ער זאגט אזוי, אומר אבות וגבורות וקדושת השם, די זעלבע זאך ווי כ'האב פריער געזאגט, נאר וואס דען? פריער האב איך דאך געזאגט אז מלכיות זאגט מען מיט קדושת השם און אינו תוקע, איז רבי עקיבא לערנט וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע, מלכיות זאגט מען צוזאמען מיט קדושת היום, און דעמאלט בלאזט מען שופר, זכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ואומר און מען זאגט די לעצטע דריי ברכות, עבודה והודאה וברכת כהנים, קומט אויס אזוי, די מחלוקת פון ר' יוחנן בן נורי מיט רבי עקיבא'ן איז אין דער זאך, אז ר' יוחנן בן נורי זאגט אז מלכיות זאגט מען, מיט קדושת השם און ביי מלכיות טוט מען נישט בלאזן קיין שופר, און רבי עקיבא זאגט אז מלכיות זאגט מען צוזאמען מיט קדושת היום און מען טוט יא בלאזן שופר. רש"י, סדר ברכות, אומר אבות וגבורות כו' וקדושת היום ותוקע כו', דמצוה, די מצוה איז בשלש, אז מען זאל די אלע ערטער בלאזן שופר ביי אלע דריי ערטער ביי מלכיות זכרונות שופרות של שלש שלש און יעדן מאל פון דריי א תקיעה און א תרועה און א תקיעה כדתניא לקמן בפרקין אזוי ווי מיר האבן ווייטער געלערנט אין פרק גמרא אמר לו רבי עקיבא האט רב אין די משנה האט מען געלערנט אז רבי עקיבא האט געזאגט צו רבי יוחנן בן נורי אם אינו תוקע למלכיות, אויב ביי מלכיות זאגסטו טוט מען נישט בלאזן קיין שופר, למה הוא מזכיר, פארוואס טוט מען דערמאנען? פרעגט די גמרא וואס איז די שאלה, למה הוא מזכיר, פארוואס ער טוט דערמאנען? רחמנא אמר, די תורה האט געזאגט, אידכר, מען זאל דערמאנען. אין אמת'ן, כאטש ס'לשון הגמרא איז רחמנא אמר אידכר, אבער די מלכיות זכרונות ושופרות, כאטש מען לערנט עס אפ פון א פסוק, ס'איז נאר אסמכתא בעלמא. דער חיוב צו זאגן די ברכות איז נאר מדרבנן, ווייל די גמרא זאגט ווייטער אז איינער האט צוויי ערטער ווי ער קען גיין, ער קען גיין אויף איין ארט וועט ער הערן בלאזן שופר, און אויף איין ארט וועט ער קענען דארטן דאווענען, ווי זאל ער גיין? זאל ער גיין דא וועט ער הערן בלאזן שופר, ווייל תקיעת שופר איז מדאורייתא, און די ברכות דאס איז מדרבנן. אלא די שאלה איז למה עשר, פארוואס צען פסוקים? לימא זאל מען זאגן תשע, ניין? דהואיל ואישתני אז דא איז אנדערש פון אנדערע ערטער אז דו לערנסט אז ביי מלכיות טוט מען נישט בלאזן קיין שופר, אישתני, דארף מען זיין אנדערש. ער זאגט אזוי דער צל"ח פארוואס זאל זיין אישתני, ווייל די גמרא פרעגט ווייטער פארוואס זאגט מען צען פסוקים, זאגט איין מאן דאמר זאגט מען זאגט עס קעגן די צען הלל'ס וואס דוד האט עס געזאגט אין דעם קאפיטל הללוהו בתקע שופר, דארט ווערט דערמאנט שופר, רב יוסף זאגט קעגן די עשרת הדיברות, און ביי די עשרת הדיברות ווערט דאך אויכעט דערמאנט שופר. און א דריטע טעם איז דא אין גמרא כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא עולם. איז דא א קשיא אין גמרא אויף דעם, אויב איך זאג די טעם איז קעגן די צען מאמרות שנברא עולם, אין די תורה איז דאך נאר דא ניין מאמרות, ענטפערט די גמרא בראשית איז אויך א מאמר. איז אזוי. בשלמא אז איך זאג מען בלאזט ביי מלכיות אויכעט ממילא דארף זיין צען פסוקים קעגן וועלכן כנגד עשרה הלולים וואס שטייט אין קאפיטל הללוהו בתקע שופר אדער סדארף זיין צען די עשרת הדברות וואס דארט ווערט דערמאנט שופר אבער אויב די זאגסט מ'איז נישט תוקע דארפסטו דאך זאגן פארוואס זאגט מען דאס קעגן די מאמרות? און אויב קעגן די מאמרות, איז דאך פאקטיש נאר דא ויאמר'ס, נאר ניין, דארף דאך זיין ווי מען זאגט, נאר ניין פסוקים זאל מען זאגן, וועט מען פון דעם אליין וויסן אז דא איז נישט די טעם פון שופר, נאר דא איז די טעם איז וועגן די מאמרות. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט מנין שאומרים אבות, פון וואנעט ווייס איך אז מען זאגט אבות? די שאלה איז נישט בלויז אויף ראש השנה, די שאלה איז א גאנץ יאר, פון וואנען ווייס איך אז די שמונה עשרה די ערשטע ברכה טוט מען דערמאנען די אבות, שנאמר שטייט אין פסוק הבו להשם בני אלים, מען זאל דערמאנען פאר דעם אייבערשטן די אלים, אלים די שטארקע ווערן אנגערופן די אבות, מנין שאומרים גבורות, פון וואנען ווייס איך אז מען דערמאנט אין דער ברכה די שטארקייט פון דעם אייבערשטן, שנאמר שטייט אין פסוק הבו לה' כבוד ועוז, און מנין שאומרים קדושות, פון וואנען ווייס איך אז מען דערמאנט קדושה, שנאמר הבו לה' כבוד שמו, השתחוו לה' בהדרת קודש, יעצט און מנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרות, פון וואנען ווייס איך אז ראש השנה דארף מען זאגן מלכיות און זכרונות און שופרות? רב אליעזר אומר רב אליעזר זאגט דכתיב שטייט אין פסוק שבתון זכרון תרועה מקרא קודש שבתון. זה קדושת היום, מען זאל דערמאנען קדושת היום, זכרון אלו זכרונות, תרועה אלו שופרות, מען זאל דערמאנען פסוקים וואס אין די פסוקים ווערט דערמאנט שופרות, מקרא קודש, מיינט מען קדשהו זאלסט אים הייליגן בעשיית מלאכה, מען זאל נישט ארבעטן. אמר לו רב עקיבא, האט רב עקיבא צו אים געזאגט, מפני מה לא נאמר, פארוואס זאל מען נישט זאגן, אז שבתון שבות, אז דאס ווארט שבתון מיינט ער צו זאגן אז מען זאל נישט ארבעטן, שבו פתח הכתוב תחילה, ס'איז מער בעסער צו זאגן אז דער עיקר געבט אים אן אנפאנג בארען און מען זאל נישט ארבעטן, ווייל די ערשטע זאך ווערט דערמאנט אין פסוק מען זאל נישט ארבעטן ראש השנה, אלא טייטשט זיך אזוי, שבתון מיינט מען קדשהו זאלסט הייליגן בעשיית מלאכה מ'זאל נישט ארבעטן, זכרון אלו זכרונות, תרועה אלו שופרות, מקרא קודש זו קדושת היום. מנין שאומרים מלכיות, פון וואנעט ווייס איך אז ראש השנה דערמאנט מען פסוקים, וואס אין די פסוקים ווערט דערמאנט אז דער אייבערשטער איז א מלך העולם? תניא האבן מיר געלערנט, רבי אומר רבי זאגט, שטייט אין פסוק אני השם אלקיכם, וכתיב, און נאכדעם שטייט אזוי איז גורס דער ב"ח ובחודש השביעי, זאגן מיר זו מלכות אז מען דארף ראש השנה דערמאנען פסוקים פון מלכות. רב יוסי בר יהודה אומר אינו צריך, איך דארף עס נישט אפלערנען פון דעם פסוק, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק והיו לכם לזכרון, ס'זאל זיין פאר אייך א געדענקעניש לפני אלקיכם, פריער שטייט דוכט זיך דארט אין פסוק

לכל מקום צו יעדן ארט שנאמר בו זכרונות, ווי מען זאגט זכרונות יהיו מלכיות עמהם, זאל אויך זיין מלכיות. והיכן אומרה לקדושת היום, ווי טוט מען דערמאנען די קדושת היום? תניא האט מען געלערנט, רבי אומר רבי זאגט, עם המלכיות אומרה, אז קדושת היום זאגט מען צוזאמען מיט מלכיות, אזוי ווי מיר האבן פריער געלערנט אין דער משנה אז ר' עקיבא האלט אז קדושת היום מלכיות איז ער כולל אין קדושת היום, פארוואס פונקט מיט מלכיות? מה מצינו בכל מקום, שטענדיג, שבת, אלע יום טובים, ברביעית, ווען זאגט מען קדושת היום, אין די פערדע ברכה אף כאן, די זעלבע זאך ראש השנה ביי מוסף איז אויכעט ברביעית, דארף מען קדושת היום זאגן ביי די פערדע ברכה, וועלכעס איז די פערדע ברכה? מלכיות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, עם הזכרונות, רבי שמעון בן גמליאל זאגט אז קדושת היום דארף מען דערמאנען מיט זכרונות, אומרה, מען זאגט עס מיט זכרונות, פארוואס? מה מצינו בכל מקום באמצע, שטענדיג אז ס'איז דא זיבן ברכות, דערמאנט מען דאך קדושת היום ביי די מיטלסטע, די פערדע איז די מיטלסטע, אף כאן באמצע. די זעלבע זאך דא אויכעט, דארף מען די מיטלסטע, און דא איז דאך נישט דא קיין זיבן, נאר דא איז דאך פארהאנען ניין איז דאך. ברוך השם, מסכת ראש השנה, דף למד ב, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט מקום. דערציילט די גמרא א מעשה, וכשקידשו בית דין את השנה באושא, ווען די סנהדרין זענען געווען אין אושא, און מ'האט מקדש געווען די יאר, דאס הייסט מ'האט מקדש געווען דעם חודש תשרי, ירד רבי יוחנן בן ברוקה ירד, א שליח ציבור, איז אראפגעגאנגען א נידריג ארט צו דאווענען, שטייט דאך ממעמקים. לפני רבי שמעון בן גמליאל, פאר רבי שמעון בן גמליאל, ועשה כרבי יוחנן בן נורי און ער האט זיך געפירט אזוי ווי רבי יוחנן בן נורי זאגט ביי אונז אין דער משנה, וואס האלט רבי יוחנן בן נורי אין דער משנה? אז מלכיות זאגט מען צוזאמען מיט קדושת השם און מען בלאזט נישט קיין שופר, נאר ביי וועלכן בלאזט מען שופר? קדושת היום, א קדושת היום האט ביי זיי א באזונדערע ברכה, מען טוט עס נישט כולל'ן מיט קיינער. אמר לו רבי שמעון, האט רבי שמעון געזאגט צו רבי יוחנן בן ברוקה, לא היו נוהגין כן ביבנה, ווען די סנהדרין זענען געווען אין יבנה האט מען זיך נישט אזוי געפירט. ליום השני, א צווייטן טאג, ירד רב חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, איז געגאנגען רב חנינא דער זון פון רבי יוסי הגלילי, ועשה כרב עקיבא, און ער האט געטאן ווי רב עקיבא, וואס האלט רב עקיבא ביי אונז אין דער משנה? אז מלכיות זאגט מען צוזאמען מיט קדושת היום און מ'איז תוקע. אמר רבי שמעון בן גמליאל, האט רבי שמעון בן גמליאל געזאגט, כך היו נוהגין ביבנה, אזוי האט מען זיך געפירט אין יבנה, ווי האט מען פריער געלערנט אין גמרא, וואס האלט רבי שמעון בן גמליאל, אויף ווען דערמאנט מען קדושת היום, רבי שמעון בן גמליאל זאגט דאך פריער באמצע. אז מען דערמאנט עס ביי וועלכע ברכה? ביי די זכרונות, און דא האט ער געזאגט אז אז מען האט זיך ער האט געטוהן ווי רב עקיבא, ווי האט ער געטוהן ווי רב עקיבא? ער האט עס דערמאנט ביי מלכיות האט ער געזאגט אזוי האט מען זיך געפירט, דאס פרעגט די גמרא, למימרא וועלן מיר זאגן דרבי שמעון בן גמליאל כרב עקיבא סבירא ליה אז ער האלט ווי רב עקיבא אז קדושת היום, זאגט מען אין מלכיות והאמר רבי עקיבא רב עקיבא לערנט דאך מלכיות עם קדושת היום אמר להו אז קדושת מלכיות זאגט מען מיט קדושת היום ורב שמעון בן גמליאל אומר רב שמעון בן גמליאל לערנט דאך קדושת היום עם הזכרונות אמר להו רב שמעון בן גמליאל זאגט דאך אז מען זאגט מיט זכרונות, ער זאגט, איך גלייך צו צו אומעדום, אזוי ווי אומעדום זאגט מען די מיטלסטע, איז דא אויך די מיטלסטע, און אז ס'איז דא ניין ברכות, וועלכעס איז די מיטלסטע ברכה? די פינפטע איז זכרונות. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, לומר דער עיקר האט ער געמיינט זאגן שתוקעין למלכיות, אז ביי מלכיות טוט מען בלאזן שופר, ווייל דעם ערשטן טאג אז מען האט געטאן ווי רבי יוחנן בן נורי, און לויט רבי יוחנן בן נורי זאגן מיר דאך אז מען זאגט מלכיות מיט קדושת השם און מען בלאזט דאך נישט קיין שופר, האט ער געזאגט דאס איז ריכטיג, נישט לגבי די ריכטיגקייט איז ווי מען דערמאנט קדושת היום, נאר די ריכטיגקייט מיינט ער אז מען בלאזט שופר ביי מלכיות. האט מען פריער געלערנט ליום השני אין צווייטן טאג ירד רב חנינא, פרעגט די גמרא מאי שני וואס מיינט מען שני, אילימא אז דו וועלסט זאגן יום טוב שני דעם צווייטן טאג ראש השנה, למימרא קומט ארויס דעברוה לאלול אז מען האט געמאכט אלול זאל האבן א דרייסיגסטן טאג אויכעט, דעריבער האט מען געמאכט ראש השנה אי דעם דרייסיגסטן טאג און אי דעם איין און דרייסיגסטן טאג, והא דאך אמר רב חנינא בר כהנא אמר רב, רב חנינא בר כהנא האט געזאגט פאר רב'ס וועגן, מימות עזרא ואילך, פון די יארן פון עזרא און ווייטער, לא מצינו טרעפן מיר נישט אלול מעובר, מען טרעפט קיינמאל נישט אז אלול זאל האבן דרייסיג טעג. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט מאי שני, מיינט מען ליום שני א צווייטן טאג, לשנה הבאה א שפעטערדיג יאר, אבער אין אמת'ן האט מען אלול נישט מעבר געווען, שטענדיג איז ראש השנה געוועזן נאר איין טאג. איינמאל זענען די עדים געקומען מן המנחה למעלה, און נתקלקלו הלויים בשיר, האבן די חכמים מתקן געווען אז מען זאל נישט מקבל זיין די עדות מן המנחה למעלה, נאר ס'זאל זיין יומא אריכתא ביידע טעג ראש השנה צוויי טעג, אבער ס'האט קיינמאל נישט פאסירט אז די עדות זאלן קומען מן המנחה למעלה, איך זאל דארפן מאכן ראש השנה אי דעם דרייסיגסטן אי דעם איין און דרייסיגסטן, ס'האט קיינמאל נישט פאסירט, מ'האט קיינמאל נישט געדארפן דאס מאכן. זאגט די משנה אין פוחתין מעשרה מלכיות, מען זאגט נישט ווינציגער ווי צען פסוקים, וואס אין די צען פסוקים ווערט דערמאנט אז דער אייבישטער איז דער מלך העולם, מעשרה זכרונות, צען פסוקים וואס דארט ווערט דערמאנט גוטע זאכן וואס דער אייבישטער געדענקט, מעשרה שופרות, צען פסוקים וואס דארט ווערט דערמאנט וועגן שופר. רבי יוחנן בן נורי אומר, רבי יוחנן בן נורי זאגט, אם אמר ג ג מכולם, אויב ער האט געזאגט דריי דריי פון אלע, יצא, האט ער יוצא געווען. די גמרא וועט ווייטער אפטייטשן וואס ער מיינט צו זאגן ג. ג מכולם, צי מיינט ער צו זאגן אז פון מלכיות זכרונות און שופרות פון אלע דריי צוזאמען האט ער געזאגט דריי איז גוט, אדער די טייטש איז פון יעדן זאך מוז ער זאגן דריי. אין פוחתין מעשרה מלכיות כו', גמרא, פרעגט די גמרא, הני עשרה מלכיות כנגד מי, פארוואס האט מען מתקן געווען מען זאל דערמאנען צען פסוקים וואס ווערט דערמאנט מלכיות? אמר רב לוי, האט רב לוי געזאגט, כנגד עשרה הלולים שאמר דוד בספר תהלים, קעגן די צען מאל הלל וואס דוד זאגט אין תהלים, פרעגט די גמרא, הילולים טובא הוו, אין תהלים איז פארהאנען מער ווי צען הלל'ס, ענטפערט די גמרא, הנך דיע צען הלל'ס דכתיב בהו וואס ביי זיי שטייט הללוהו בתקע שופר, דיע וואס שטייען אין דעם קאפיטל פון הללו קל בקדשו, דארט איז דא צען מאל הלל, זאגט מען צען מאל מלכיות. רב יוסף אמר, רב יוסף זאגט, כנגד עשרת הדיברות שנאמרו לו למשה בסיני, אנטקעגן די עשרת הדיברות, און דארטן ביי די עשרת הדיברות, שטייט דאך אויך דערמאנט שופר, דעריבער דערמאנט מען דאס צען מאל. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, כנגד עשרה מאמרות, אנטקעגן די צען מאמרות, שבהן נברא העולם, וואס מיט זיי איז געווארן באשאפן די וועלט, ווייל מלכיות איז דאך אויך א ענין מ'איז ממליך דעם אייבערשטן אויף דער וועלט,

ברא אלקים את השמים ואת הארץ, דאס איז אויך א מאמר, דכתיב שטייט בדבר הוויה שמים נעשו, אז ס'איז אויך געווען בדבר, כאטש עס שטייט נישט ויאמר יהי' שמים, אבער עס שטייט דאך בדבר אז ס'איז געווארן געמאכט מיט דיבור. אין דער משנה האט מען געלערנט רבי יוחנן בן נורי אומר רבי יוחנן בן נורי זאגט אם אמר שלוש שלוש מכולם, אויב מען האט געזאגט דריי, דריי פון אלע יצא, האט מען יוצא געווען. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט היכי קתני, וואס מיינט רבי יוחנן בן נורי שלוש שלוש מכולם, צי מיינט ער שלוש מן התורה, אז מען דארף זאגן דריי פסוקים פון תורה, שלוש מן הנביאים, דריי פסוקים פון נביאים, ושלש מן הכתובים און דריי פסוקים פון כתובים, דהוו להו תשע איז עס ניין פסוקים, ואיכא בינייהו איז דא א חילוק חדא, איין פסוק, דער תנא קמא זאגט אז מען דארף זאגן צען, זאגט ער אז מען זאגט צו דריי דריי מכולם פון אלע, דריי פון תורה, דריי פון נביאים, דריי פון כתובים איז אויך גוט, און נאר דער חילוק איין פסוק. או דילמא אדער, דאס וואס ער האט געזאגט שלוש שלוש מכולם מיינט מען נישט פון תורה און נביאים און כתובים, נאר מען מיינט אחד מן התורה ואחד מן הנביאים ואחד מן הכתובים, דהוו להו, דאס איז שלוש, דאס איז דריי פסוקים, ער זאגט אזוי. אז מען האט געזאגט דריי פון מלכיות און דריי פון זכרונות און דריי פון שופרות איז גענוג, דאס הייסט אז ס'איז גענוג איין פסוק פון תורה און איינס פון כתובים און איינס פון נביאים. דהויין להו שלש ואיכא בינייהו איז דא א חילוק? טובה אסאך, ווייל איך טייטש ג' ג' מכולן מיינט מען דריי האט ער געזאגט פון מלכיות און דריי פון זכרונות און דריי פון שופרות, זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר ענטפערן די שאלה דתניא מיר האבן געלערנט אין פוחתין מעשרה מלכיות מען זאגט נישט ווינציגער. ווי צען פסוקים וואס ווערט דערמאנט מלכיות, מעשרה זכרונות, צען פסוקים פון זכרונות, מעשרה שופרות, ואם אמר אויב ער האט געזאגט שבע זיבן מכולן פון אלע יצא האט ער יוצא געווען כנגד שבעה רקיעים אנטקעגן די זיבן הימלען זאל מען כאטש זאגן זיבן פסוקים. רבי יוחנן בן נורי אומר, רבי יוחנן בן נורי זאגט הפוחת דער וואס ער זאגט ווינציג לא יפחות זאל נישט זאגן ווינציגער משבע פון זיבן. ואם אמר שלש מכולן, אויב ער האט געזאגט דריי פון אלע, יצא, האט ער יוצא געווען. איז דאס וואס ער זאגט לא יפחות משבע מיינט ער דאך. אלע צוזאמען זאל זיין שבע, איז דאס אויך וואס דא שטייט שלש מיינט מען אויכעט ס'זאל זיין שלש פון תורה נביאים כתובים שלש כנגד תורה נביאים כתובים ואמרי לה כנגד כהנים לוויים וישראלים, זעהט זיך פון דעם אויך אז ר' יוחנן בן נורי האלט אז ס'איז גענוג דריי פסוקים מלכיות איינס פון תורה, איינס נביאים, איינס פון כתובים. אמר רב הונא אמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי. רש"י. זאגט די משנה, אין מזכירין, מען טוט נישט דערמאנען ראש השנה אין מוסף, זכרון, מלכות ושופר. לכאורה דארף דאך זיין דער סדר מלכיות זכרונות שופרות, אין אמת'ן איז טאקע אזוי דא די גרסה פון רי"ף און רא"ש, נאר אונזער גרסה קען אויך זיין גוט, ווייל איך זאג ס'לשון מזכירין, דערמאן איך פריער גלייך נאכדעם ס'לשון זכרון של פורעניות פון שטראף, מען דערמאנט נישט אזעלכע זאכן וואס דאס איז שטראף זאכן. מתחיל בתורה. די מען הייבט אן מיט די פסוקים פון תורה און משלים בנביא און די לעצטע איז פון נביא רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט אם השלים בתורה יצא אז די לעצטע פסוק איז געווען א פסוק פון תורה איז גוט. מלכות כגון, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז מען דערמאנט נישט קיין זאך פון שטראף, למשל וועלכע מלכות איז דא פון שטראף? חי אני נאום השם אלקים, אם לא ביד חזקה, אויב נישט מיט א שטארקע האנט, ובזרוע נטויה מיט א אויסגעשטרעקטע ארעם, ובחמה שפוכה מיט א אויסגעגאסן צארן, אמלוך עליכם, וועל איך אויף אייך קעניגן.

אדכורי ריתחא בריש שתא דערמאנען כעס אין ראש השנה לא מדכרינן טוט מען נישט דערמאנען דעריבער דער פסוק כאטש הלוואי זאגט ר' נחמן זאל דאס שוין געשען אבי מ'זאל ארויס פון גלות דאך טוט מען דאס נישט דערמאנען זיכּרון, וועלכער זיכּרון טוט מען נישט דערמאַנען, עס איז פון פורעניות, כגון צום ביישפּיל, ויזכור כי בשר המה, ער האָט געדענקט אַז זיי זענען נאָר ווי מען זאָגט באַשעפענישן, שופר, כגון צום ביישפּיל, תקעו שופר בגבעה, בלאָזט שופר ביי דעם גבעה, דאָס איז אויך א ענין פון פורעניות, טוט מען עס נישט דערמאַנען. וגומר. אבל אבער אם בא לומר מלכות זכרון ושופר של פורענות של עובדי כוכבים, אז מען וויל דערמאנען פון שטראפן פון גוים, אומר, קען מען זאגן מלכות, כגון צום ביישפיל, השם מלך ירגזו עמים, אז דער אייבישטער וועט קיניגן און וועלן די גוים ציטערן, דאס מעג מען דערמאנען. וכגון צום ביישפיל השם מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו, דאס מעג מען אויך דערמאנען. זכרון כגון צום ביישפיל זכור השם לבני אדום וגומר. שופר כגון צום ביישפיל והשם אלקים בשופר יתקע, ער וועט בלאזן מיט א שופר, והלך בסערות תימן, און ער וועט גיין מיט שטורעם צו תימן. וכתיב, און ווייטער שטייט אין פסוק, ה' צבקות יגן עליהם, אז דער אייבישטער וועט באשיצן די אידן, זעט זיך פון דעם פסוק אז די פריערדיגע איז א ענין פון פורעניות, איז דעם פורעניות פון גויים מעג מען דערמאנען. נאך זאגט די גמרא, אין מזכירים זכרון של יחיד, מען דערמאנט נישט קיין זכרון פון א יחיד, ואפילו לטובה, אפילו דער זיכרון איז לטוב, צו גוטס, טוט מען נישט דערמאנען, מען דערמאנט נאר א זיכרון ווען דאס איז פון א רבים, כגון צום ביישפיל, זכרני השם, זאלסט מיך געדענקען ברצון עמך, דאס איז א זיכרון של יחיד, דאס טוט מען נישט דערמאנען, וכגון צום ביישפיל, זכרה לי אלקי לטובה. נאך א זאך. פּיקדונות, ווען עס ווערט דערמאַנט מיט דעם לשון פּיקדון, פּיקדון איז דאָך אויך דער טייטש געדענקט, והשם פּקד את שרה איז דאָך דער טייטש, מען האָט געדענקט צום גוטן. הרי הן כזכרונות, האָט דעם זעלבן דין ווי זכרונות, אַז מען דאַרף דערמאַנען די פּסוקים פון זכרונות, קאָן מען דערמאַנען מיט דעם לשון פּיקדון. כגון צום ביישפיל, והשם פקד את שרה, דער אייבישטער האט געדענקט שרה, וכגון צום ביישפיל פקוד פקדתי אתכם, דברי רב יוסי, אזוי לערנט רב יוסי אז פקדון איז די זעלבע זאך ווי זכירה. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, אינן כזכרונות, אז פקדונות איז נישט די זעלבע זאך ווי זכרונות, אז מען דארף דערמאנען זכרון קען מען דארטן נישט דערמאנען פקוד פקדתי אתכם. פרעגט די גמרא ולרב יוסי, לויט רב יוסי נאך דארף פרעגן אזא איין קשיא. נהי נמי זאל טאקע זיין אז רב יוסי האלט. דפקדונות הרי הן כזכרונות, אז דא וואו מען דארף זאגן זיכרון, קען מען אויך זאגן דאס לשון פון פקדון, אבער והשם פקד את שרה איז דאך דאס פקדון דיחיד הוא, דאס מען האט דערמאנט איין מענטש, און אויב, ווי מיר האבן דאך פריער געזאגט, אז אפילו עס זאל זיין א זיכרון, אויב ס'איז זיכרון דיחיד, טוט מען דאך נישט דערמאנען, פארוואזשע זאגט רבי יוסי אז מען קען דערמאנען והשם פקד את שרה? ענטפערט די גמרא, כיוון דאתו רבים מינה, ווייל און מיט דעם דערמאנען צום גוטן איז דאך ארויסגעקומען די הילף פון רבים, דער גאנצער כלל ישראל האט זיך אויפגעבויט, איז כרבים דמיא, איז דאס גלייך ווי א זיכרון פון רבים, שטייט אין פסוק, שאו שערים ראשיכם, הייבט אויף איר טויערן אייער קאפ, והנשאו, איר זאלט ווערן אויפגעהויבן פתחי עולם, די עפענונגען פון דער וועלט, ויבוא מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד, השם עזוז וגיבור השם גיבור מלחמה, איז אין דעם פסוק ווערט דערמאנט צוויי מאל דאס ווארט מלך, איינמאל שטייט ויבוא מלך הכבוד, און נאכאמאל די שאלה מי זה מלך הכבוד, נאך א פסוק איז דארט דא, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבקות הוא מלך הכבוד סלה, איז אין דעם פסוק ווערט דערמאנט דריי מאל דאס ווארט מלך, איז אין דעם דא א מחלוקת, ר' יוסי לערנט ראשונה אין דעם ערשטן פסוק שתים בין איך יוצא, צוויי פסוקים פון מלכיות. שניה, אין צווייטן פסוק, שלש, ווערט דאך דערמאנט דריי מאל מלך, איז גלייך איז דריי פסוקים דערמאנט. דברי רב יוסי, אזוי לערנט רב יוסי. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, אז דאס וואס איך פרעג מי זה מלך הכבוד, דאס קען מען נישט דערמאנען. ממילא ראשונה אחת איז פון ערשטן פסוק ווערט נאר גערעכנט איין מלך, שניה אין צווייטן פסוק שתים ווערט גערעכנט צוויי, ווייל מי הוא זה מלך הכבוד דאס איז נישט פון די מנין. שטייט אין פסוק זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכינו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוקים. איז דאס א, שתיים, צוויי, דברי רבי יוסי, ווייל עס ווערט דאך דערמאנט זמרו למלכינו, און עס ווערט דאך אויך דערמאנט כי מלך כל הארץ. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אחת, רבי יהודה זאגט אז זמרו למלכינו דאס ווערט נישט גערעכנט, פארוואס? ווייל דאס איז מען דאך נאר ממליך דעם אייבערשטן אויפן אידישן פאלק, איז אזא מלכות וואס מען איז ממליך דעם אייבערשטן, מען זאגט מלכינו, או אונזער מלך, דאס ווערט נישט גערעכנט. מלך ווערט נאר גערעכנט ווען די הכתרה איז אויף די גאנצע וועלט, ושווין, ביידע האלטן גלייך, במלך אלקים על גוים. אלקים ישב על כסא קדשו, איז דאך דא א סברה צו זאגן אז אלקים ישב על כסא קדשו אז דאס זאל אויך ווערן גערעכנט א באזונדער מלך, דאך זאגן אלע שהיא אחת אז ישב על כסא קדשו זאל טאקע זיין אז ס'איז אן ענין פון ממלכה, אבער עס ווערט דאך נישט דערמאנט דארט קיין לשון מלכות ווערט עס נישט גערעכנט. יעצט זכרון שיש בו תרועה, אין פסוק ווערט דערמאנט צוויי זאכן, אי זכרון, און אי איז לשון פון תרועה, כגון צום ביישפיל, שבתון, זכרון, תרועה, מקרא קודש, אין די היינטיגע סדרה אין פרשת אמור אויך דאס פארהאנען ווערט דערמאנט אין דעם פסוק זכרון און עס ווערט אויך דערמאנט תרועה אומרה עם הזכרונות מען וויל קען מען דאס זאגן מיט זכרונות ואומרה עם השופרות מען וויל קען מען עס זאגן מיט שופרות ווייל עס ווערט דערמאנט תרועה דברי רב יוסי אזוי לערנט רב יוסי רב יהודה אומר רב יהודה זאגט אז אויב עס ווערט נאר דערמאנט דאס ווארט תרועה, דאס איז נישט קיין לשון שופר, וועלכעס קען ווערן גערעכנט מיט שופר, דווקא דארט וואו עס ווערט דערמאנט דאס לשון שופר. דעריבער זאגט רבי יהודה, אינו אומרה, מען קען נישט זאגן דעם פסוק אלא עם הזכרונות בלבד, נאר מיט זכרונות. און די זעלבע מחלוקת איז פארהאנען מלכות שיש עמו תרועה, אין פסוק איז דא אי מלכות אי תרועה, אבער דאס ווארט שופר ווערט נישט דערמאנט, כגון צום ביישפיל השם אלוקיו עמו, ותרועת מלך, די פריינטשאפט פון מלך בו אין אים. איז אומרה עם המלכות ווייל עס ווערט דערמאנט מלך ותרועת מלך, ואומרה עם השופרות דברי ר' יוסי ווייל ר' יוסי לערנט אויך אז דאס לשון תרועה דאס איז שופר, ר' יהודה אומר ר' יהודה זאגט אינו אומרה אלא עם המלכיות בלבד, מען קען עס נאר זאגן מיט מלכיות, ווייל דארטן ווי עס ווערט דערמאנט תרועה איז דאס נישט קיין לשון שופר, דווקא ווען עס ווערט דערמאנט מיט דעם שופר אויכעט. יעצט די זעלבע מחלוקת וועט זיין תרועה שאין עמה לא כלום, מיט א תרועה איז נישט פארהאנען קיין שופר, סווערט נאר דערמאנט דאס לשון תרועה, כגון צום ביישפיל יום תרועה יהיה לכם, אין פרשת פנחס ווערט דערמאנט יום תרועה יהיה לכם, אומרה עם השופרות דברי רבי יוסי, זאגט רבי יוסי מען קען עס זאגן מיט שופרות ווייל עס ווערט דערמאנט תרועה, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אינו אומרה כל עיקר מען קען דאס בכלל נישט דערמאנען ווייל תרועה אן שופר ווערט נישט גענוצט אלס א פסוק פון שופר. אין דער משנה האבן מיר געלערנט מתחיל בתורה, מען הייבט אן צו זאגן א פסוק פון תורה, ומשלים בנביא, און מען טוט ענדיגן אין נביא, און די כתובים וואס מען דארף זאגן דאס זאגט מען אינמיטן, מען זאגט תורה, כתובים, נאכער נביא, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, אם השלים בתורה, אויב מען האט געענדיגט מיט א פסוק פון תורה, יוצא האט מען יוצא געווען. פרעגט די גמרא, אם השלים, דיעבד אין, ווייזט אויס בדיעבד איז גוט, איז מען יוצא, לכתחילה לא, אבער לכתחילה דארף איך נישט ענדיגן מיט קיין פסוק פון תורה, והתניא מיר האבן דאך געלערנט רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, המשלים בתורה, אויב מען ענדיגט בתורה, הרי זה משובח, איז געלויבט, אז ס'לכתחילה איז די בעסטע זאך אז די לעצטע פסוק פון די די מנהג זאל זיין א פסוק פון תורה, ענטפערט די גמרא, אימא, זאג משלים, אז רבי יוסי זאגט לכתחילה זאל מען משלים זיין מיט תורה, פרעגט די גמרא, והא אם השלים קתני, אין דער משנה שטייט נישט אז זאל לכתחילה משלים זיין מיט תורה, אין דער משנה שטייט אויב ער האט משלים געווען דיעבד אין לכתחילה לא, ווייזט אויס נאר בדיעבד איז גוט תורה, איז דאך א סתירה, אט דא שטייט אם השלים בדיעבד איז גוט, און דארט שטייט רבי יוסי זאגט המשלים בתורה הרי זה משובח. ענטפערט די גמרא הכי קאמר אזוי דארף מען לערנען אין אונזער משנה מתחיל בתורה ומשלים בנביא ער הייבט אן מיט א פסוק פון תורה און ער ענדיגט מיט א פסוק פון נביא רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט משלים בתורה מן המובחר, משובח איז ער ווען ער ענדיגט מיט א פסוק פון תורה, ואם השלים בנביא, אויב ער האט געענדיגט מיט א פסוק פון נביא, יוצא, האט ער יוצא געווען. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, רבי אלעזר ברבי יוסי האט געזאגט, ותיקין, ותיקין מיינט מען דיע וואס זענען מהדר זיי ווילן די מצוה זאל ווערן אפגעטאן בשלימות, היו משלימין אותה בתורה, האבן געזאגט דעם לעצטן פסוק בתורה, קומט אויס אז זיי האבן דערמאנט פיר פסוקים פון תורה און דריי פון כתובים און דריי פון נביאים, פרעגט די גמרא בשלמא זכרונות ושופרות איכא טובא, זכרונות און שופרות טרעפט מען אסאך פסוקים, אבל מלכיות, אבער מלכיות זאל ווערן דערמאנט אין דער תורה, תלת הוא דהויין, איז דאך נאר דא דריי. השם אלקיו עמו, ותרועת מלך בו, דאס איז איינס, ויהי בישורון מלך איז די צווייטע מלכות, השם ימלוך לעולם ועד איז די דריטע מלכות, ואנן בעינן עשר, מיר דארפן דאך פון אלע צוזאמען זאל זיין צען, איז זאגט דאך רבי יוסי אז משלים זיין דארף מען בשל תורה, איז דאך די טייטש וויבאלד ס'דארף זיין בשל תורה וויפיל פיר, און מיר האבן דאך אין דער תורה נאר דריי פסוקים וואס ווערט דערמאנט מלכות, וליכא איז דאך נישטא מער ווי דריי. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט תא שמע, איך וועל דיר ענטפערן ס'איז דא מער ווי דריי, שמע ישראל הוי' אלוקינו הוי' אחד מלכות דברי רבי יוסי, רבי יהודה אומר אינה מלכות, אונזער קשיא איז דאך נאר געווען לויט רבי יוסי, לויט רבי יוסי דארף זיין פיר, און לויט אים איז דא א פערדע, וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי' הוא האלוקים אין עוד מלכות דברי רבי יוסי, רבי יהודה אומר אינה מלכות, אתה הראת לדעת, כי הוי' הוא האלוקים אין עוד מלבדו מלכות דברי רבי יוסי, רבי יהודה אומר אינה מלכות, ממילא זע איך דאך אזוי אויף צו זאגן אז לויט רבי יוסי איז דא נאך זאכן וואס דאס איז מלכות, ווייל רבי יוסי לערנט אפילו עס ווערט נישט דערמאנט דאס ווארט מלך, נאר אויב דער פסוק מיינט צו זאגן אז דער אייבערשטער איז דער מלך, הייסט עס אויך אן ענין פון מלכות, זאגט די משנה, העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה, דער וואס דאווענט פארן עמוד יום טוב פון ראש השנה, איז דער סדר געווען, איינער איז געווען דער בעל שחרית, ער ווערט אנגערופן דער ראשון, און איינער געווען דער בעל מוסף, ער הייסט דער שני, השני מתקיע איז דער בעל מוסף ער טוט בלאזן שופר און בשעת ההלל דעמאלט ווען ס'איז פארהאנען הלל איז הראשון מקריא את ההלל איז ביי שחרית טוט מען זאגן הלל רש"י, העובר לפני התיבה וכו' השני מתקיע, המתפלל תפילת המוספין מתקיע, די תקיעות באלאנגט צו דעם וואס דאווענט מוסף. גמרא, פרעגט די גמרא, מאי שנא שני מתקיע, פארוואס זאגן מיר אז ביי מוסף טוט מען בלאזן שופר? משום דברוב עם הדרת מלך, אז ס'דא מער מענטשן, איז דאס די שיינקייט פון מלך? דעם אויסדריק ברוב עם הדרת מלך טרעפן מיר אין יומא האבן מיר געטראפן לגבי דעם א אז א עבודה וואס האט געקאנט טון איין מענטש האט מען דאס איינגעטיילט פאר עטליכע ווייל ברוב עם הדרת מלך דא איז א אנדער טייטש דא איז א טייטש ברוב עם הדרת מלך ווייל ביי מוסף זענען שוין אלע מענטשן דא, ממילא איז עס רוב עם הדרת מלך, אי הכי אויב איך טוה זיך רעכענען מיט רוב עם איז דאס די שיינקייט פון מלך, הלל נמי נימא בשני, זאל איך הלל אויך זאגן ביי מוסף משום דברוב עם הדרת מלך? אלא פארוואס מאי שנא הלל דבראשון פארוואס גייסטו זאגן הלל בשחרית? משום דזריזין מקדימים למצוה, ווייל ס'איז דא א ענין פון זריזין מקדימים למצוות, תקיעה נמי נעביד בראשון, זאל איך די תקיעות אויך בלאזן בשחרית, משום דזריזין מקדימים למצוות? אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, דא זעהן מיר דאך אין גמרא א שאלה, איך האב פאר זיך א מצוה צו טון, און איך קען טון ביי די מצוה די ענין מקיים זיין זריזין מקדימין למצוה, און פון צווייטן זייט קען איך טון מער עס זאל זיין מן המובחר, ס'זאל זיין ברוב עם הדרת מלך, ס'זאל זיין שפעטער, טא ווי פירט דא אויס די גמרא אז די זריזין מקדימין למצוה, אין אמת'ן זאגן מיר זריזין מקדימין למצוה, איי אויב אזוי פארוואזשע בלאזט מען נישט קיין שופר בשחרית? אמר רבי יוחנן, בשעת גזירת המלכות שנו, ס'געווען גזירת המלכות מען זאל נישט בלאזן שופר, און זיי האבן זיך באהאלטן די גאנצע צייט פון תפילת שחרית, צו זען צו מען בלאזט שופר צו נישט, דעריבער האט מען דאס אריבער געפירט אויף ווען? אויף תפילת המוספין, אבער ווי קומט אויס פון דער גמרא אז זריזין מקדימין למצוה איז מער ווי ברוב עם הדרת מלך? ס'דא א בריוו פון רבי'ן זאל זיין געזונט געדרוקט אין ליקוטי שיחות, א שאלה וואס איינער פרעגט ביי א ברית צו מען זאל מאכן דעם ברית מכח דעם דין זריזין מקדימים למצוה כאטש ס'וועט זיין ווינציג מענטשן, צו מען זאל קוקן אויף דעם ברוב עם, ברענגט דער רבי אראפ דער גמרא אז אין דער גמרא ווערט דערמאנט זריזין איז מער ווי ברוב עם הדרת מלך, דאך ביי א ברית איז דאך דא אנדערע טעמים, ווייל ביי א ברית איז דאך דא דער ענין פון שמחה, און דער ענין פון שמחה איז וואס מער מענטשן ס'איז דא איז די שמחה מער, און בפרט נאך אז מ'איז מנצל א ברית צו מאכן א התוועדות צו פארברענגען איז דאס מחי'. פרעגט די גמרא מדקאמר בשעת ההלל, אין דער משנה שטייט אז בשעת ההלל הראשון מקרא את ההלל, מכלל ווייזט אויס דבראש השנה ליכא הלל, ראש השנה זאגט מען נישט קיין הלל, מאי טעמא פארוואס זאגט מען נישט ראש השנה קיין הלל, אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, די מלאכים האבן געזאגט פאר דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה ביום הכיפורים, פארוואס זאגן נישט די אידן קיין שירה קיין הלל ראש השנה יום כיפור, אמר להם האט דער אייבערשטער גענטפערט, אפשר קאן זיין מלך יושב על כסא דין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, ס'איז אפן פאר אים, וישראל אומרים שירה, דעריבער זאגט מען נישט קיין הלל ראש השנה. זאגט די משנה, שופר של ראש השנה, אין מעבירים עליו את התחום, אויב דער שופר געפינט זיך חוץ לתחום און איך דארף גיין דארטן בלאזן שופר און כ'האב נישט געלייגט קיין עירוב, טאר איך נישט גיין חוץ לתחום צוליב תקיעת שופר. ואין מפקחין עליו את הגל. אויב דער שופר איז געווארן פארשאטן מיט א פייל שטיינער, טאר איך נישט אראפנעמען די שטיינער. פון אים. לא עולין באילן, אז דער שופר איז אויף א בוים טאר איך ראש השנה נישט ארויפגיין אויפן בוים, ולא רוכבין על גבי בהמה איך טאר נישט רייטן אויף א בהמה צו ברענגען דעם שופר, ולא שטין על פני המים איך טאר נישט שווימען אויף וואסער כדי צו ברענגען דעם שופר, כאטש די זאכן איז דאך נאר דרבנן דאך טאר מען דאס נישט טון. ואין חותכין אותו, מען טאר ניט אפשניידן דעם שופר, בין בדבר שהוא משום שבות, סיי מיט א זאך וואס דער איסור פון שניידן איז נאר משום שבות דרבנן, בין בדבר שהוא משום לא תעשה, אויך טאר איך ניט שניידן מיט א זאך וואס איז אסור מדין תורה. אבל אבער אם רצה ליתן לתוכו מים או יין, ער וויל אריינגיסן אין שופר וואסער אדער וויין, כדי ס'זאל ווערן קלארער דער קול, יתן מעג ער געבן, און איך זאג נישט אז קא מתקן מנא, ער מאכט עס, דאס ארט מיר נישט. אין מעכבין את התינוקות מלתקוע, איך טו נישט צוריקהאלטן די קליינע קינדער, ווען זיי ווילן זיך לערנען בלאזן שופר, זאלן זיי זיך לערנען בלאזן שופר, און די גמרא זאגט אפילו בשבת, אפילו ס'איז שבת. אבל מתעסקין עמהן, ווי ס'איז דא א צווייטע גירסא, ומתעסקים עמהן, אזוי איז לשון פון רי"ף און רא"ש אויכעט, זאגט דער גר"א, און מען פארנעמט זיך מיט זיי עד שילמדו, ביז זיי זאלן זיך אויסלערנען, ווייל ס'איז אזוי ווי ס'איז דא א חינוך אין מצוה, איז אויך א חינוך אז די קינדער זאלן זיך אויסלערנען בלאזן שופר. והמתעסק, איינער האט נישט געוואלט בלאזן קיין שופר, ער האט נאר געווען מתעסק, האט ער געוואלט שפילן מיט א שופר, לא יצא, האט ער נישט יוצא געווען, והשומע מן המתעסק, דער וואס הערט פון דעם מתעסק, לא יצא, ווייל ס'איז אזוי, ס'איז דא א סברא צו זאגן אז דער שומע מן המתעסק, האט ער דאך דער שומע יא געהאט כוונה אויף יוצא צו זיין, דאך זאגן מיר אז לא יצא, ער האט נישט יוצא געווען. רש"י, שופר של ראש השנה אין מפקחין עליו וכו', ואין מעבירין עליו את התחום, לילך חוץ לתחום, איך זאל גיין חוץ לתחום לשמוע התקיעה, צו הערן די תקיעות טאר מען נישט, ואין חותכין אותו מפורש בגמרא. אם רצה ליתן לתוכו מים וכו' ולא אמרינן איך זאג נישט קא מתקן מנא ער טוט פאררעכטן א כלי זאג איך נישט גמרא מה טעמא וואס איז די טעם וואס איך טאר נישט טון די אלע זאכן צוליב דעם שופר שופר עשה היא. די מצוה פון בלאזן שופר איז א עשה ויום טוב, עשה ולא תעשה, אין יום טוב איז דא א עשה צו רוען און א לא תעשה איך זאל נישט טון קיין מלאכה, ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה, די עשה פון תקיעת שופר איז נישט דוחה קיין לא תעשה ועשה, אין אמת'ן די זאכן וואס ווערן דערמאנט דא אין דער משנה איז דאך דרבנן'דיגע זאכן, מעבירים עליו את התחום, מפקחים את הגל, נאר דער טייטש איז אזוי. ס'איז טאקע דרבנן, נאר פארוואס האבן די רבנן גע'אסר'ט דיע זאכן? טאמער וויל איך קומען צו איסור תורה, לא עולין באילן, מען גייט נישט ארויף אויף א בוים, ולא רוכבין על גבי בהמה, מען גייט נישט רייטן אויף א בהמה וועגן ברענגען דעם שופר. פרעגט די גמרא, השתא דרבנן אמרת לא, דיע זאכן, די ערשטע צוויי זאכן פון דער משנה, אין מעבירים עליו את התחום ואין מפקחים עליו את הגל, וואס די זאכן זענען אסור דרבנן, און ביי די זאכן קען מען נישט קומען צו קיין איסור תורה, דאך זאגסטו מען טאר נישט דאורייתא די זאכן עולים באילן, זאל טאקע זיין דער עולים באילן איז טאקע אסור מדרבנן, אבער ס'זאל זיין עבירה מדרבנן, פארוואס האבן די רבנן גע'אסר'ט? ווייל מען קען קומען צו איסור תורה טאמער מען וועט אפשניידן א צווייג, צו די זעלבע זאך רוכבין על גבי בהמה מיבעיא, איז דאך אוודאי אוודאי ס'איז אסור. ענטפערט די גמרא, זו ואין צריך לומר זו קתני, ער דערציילט מיר דיע זאכן וואס ס'איז נישט דא קיין חשש עובר זיין אן איסור תורה, נאר דרבנן מען טאר נישט, איז דיע אוודאי און אוודאי טאר מען נישט. איז רש"י זאגט איך בין דאס נישט גורס אינגאנצן, ווייל פשטות איז דאך נישט דא קיין שום חילוק פון די ערשטע צוויי זאכן ביז די אנדערע, מעבירים את התחום איז א איסור דרבנן, און אויב איך גיי מער ווי יוד בית מיל איז דאך שוין פארבינדן מיט איסור תורה, צו די זעלבע זאך מפקחין עליו את הגל קען אמאל אויך זיין איך זאל קומען לאיסור תורה אויכעט, אויב איך דארף נעמען די גמרא האט דאך געזאגט. אין יומא דאך ווערט דארט פארהאן אמאל דאס איז דא איסור תורה אויכעט